זאגט די משנה, איזה תם ואיזה מועד, מיר ווייסן קרן, די בהמה האט געשטויסן מיט דעם הארן אז ס'איז געווען כוונתו להזיק, דער זעלבער דין איז די אלע זאכן וואס איז תולדות פון קרן, נגיפה, נשיכה, רביצה, בעיטה, ווען ס'איז א תם באצאלט מען א האלבן שאדן, א מועד א גאנצן שאדן. פרעגן מיר איזה תם ואיזה מועד, מועד איז כל שהעידו בו שלשה ימים, אויב דער אקס האט געשטויסן דריי טעג איינס נאכן אנדערן, ער האט געזעהן א אקס און געשטויסן, צומארגנס געזעהן א אקס געשטויסן, א דריטע מאל געזעהן א אקס און געשטויסן, ווערט ער א מועד, און ער וועט שוין דארפן באצאלן אויף נגיחה א גאנצן שאדן, אויב ס'איז געוועזן אין שלשה ימים נגיפה, ווערט ער א מועד אויף נגיפה, נגיפה מיינט מען ער טוט שטויסן מיט דעם גוף נישט מיט דעם הארן. ותם, וואס איז די שאלה ותם? א תם ווייסט מען דאך אז ס'ערשטע מאל איז ער א תם, נאר דא איז די שאלה ותם, ווען קען ער צוריק ווערן א תם, אויב ר'איז געוועזן א מועד ווען קען ער צוריק ווערן א טעם? משיחזור בו שלושה ימים דברי ר' יהודה אז ס'איז דורכגעגאנגען דריי טעג און ער האט געזעהן אקסן און ער שטויסט זיי נישט ווערט ער צוריק א תם דברי ר' יהודה אזוי האלט ר' יהודה ר' מאיר אומר. רבי מאיר זאגט, מועד שהעידו בו ג' פעמים, רבי מאיר זאגט אז אפילו אין איין טאג ער האט געשטויסן דריי מאל און מען האט אים דריי מאל געווארנט, איז אין איין טאג קען ער שוין ווערן א מועד. ותם, וויאזוי ווערט ער א תם? כל שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. ער זאגט ער זאל צוריק ווערן א תם קען ער אויך אין איין טאג, און בעסער געזאגט ווי די מפרשים לערנען מיט איין מאל, אז קינדער גייען צו צו דעם אקס און זיי שטויסן און זיי טאפן זיך, שפילן זיך מיט איר, און ער שטויסט נישט, איז א סימן ער איז געווארן צוריק א תם, דארף איך נישט האבן קיין דריי טעג, און איך דארף אפילו קיין דריי מאל אויכעט נישט האבן, איז תוס' איז דא מסביר אזוי, אז די חזרה אז זאל צוריק ווערן א תם לויט ר' מאיר'ן זאגן מיר דאך דורך תינוקות, און דאס איז ער מודה צו ר' יהודה'ן אז ס'איז דורכגעגאנגען דריי טעג און ער האט געזען שוורים און ער האט נישט געשטויסן, איז ער זיכער גייט ער צוריק ווערט ער א תם, נאר ער גייט מיר זאגן ס'קען אמאל זיין אין איין טאג אויכעט, אבער ווי וועט זיין אין איין טאג דריי מאל האט ער נישט געשטויסן, כאטש ר' מאיר לערנט דאך. אז ווערן א מועד ווערט ער א מועד מיט דריי מאל אין איין טאג, אבער זאל ווערן א תם אין איין טאג וואס האט געזען דריי מאל אקסן ווערט ער נישט וואס רש"י משיחזור בו שלשה ימים שראה שוורים ר'האט דריי טעג געזען אקסן ואינו נוגח און ער שטויסט נישט חוזר לתמותו ווערט ער צוריק א תם און ער באצאלט א האלבן שאדן. שלשה פעמים זאגט ר' מאיר אז ער זעט דריי מאל און ער שטויסט נישט ואפילו ביום אחד ווערט ער צוריק א תם. גמרא, פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז דער טעם פון רבי יהודה'ן אז עס דארף זיין דריי טעג אז עס זאל ווערן א מועד? אמר אביי האט אביי געזאגט, אין פסוק שטייט ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, תמול חד איז איין טאג, מתמול די מ"ם תרי איז צוויי טעג, שלשום תלתא איז דריי טעג. ולא ישמרנו בעליו, און נאך די דריי מאל היט ער אים ניט, אתאן דאס גייט לנגיחה רביעית, אויב מען האט אים נישט געהיטן און ער האט געשטויסן די פערדע מאל, באצאלט ער א גאנצן שאדן מן העליה, אבער אויף דעם דריטן מאל באצאלט מען נאר א האלבן שאדן. רבא אמר, רבא זאגט, דער טעם פון רבי יהודה'ן איז, תמול מתמול חד, פֿון תּמול און פֿון מתּמול לערן איך אָפּ נאָר אײן טאָג, שלשום תרי, ולא ישמרנו האידנא חייב, איז דריטע מאָל איז ער מחויב אַ גאַנצן שאָדן. לגבי אַנדערע ערטער איז דאָך דאָ אַ מחלוקת פֿון רבין מיט װיפֿל מאָל עס װערט אַ חזקה. צי מיט צוויי מאל ווערט א חזקה צי מיט דריי מאל ווערט א חזקה, לגבי דעם דין פון קטלנית, א פרוי וואס האט חתונה געהאט איין מאל דער מאן איז געשטארבן איז צווייטע מאל דער מאן איז געשטארבן ווערט זי מוחזק קטלנית זי טאר נישט חתונה האבן צו א דריטן נאך לגבי אסאך דינים, דאס האט נישט קיין שייכות צו דארטן ווייל דא האט נישט וועגן מכח חזקה נאר דא אויך זאגט תוספות איז גזירת הכתוב. פרעגט די גמרא, ורבי מאיר מאי טעמא? לכאורה איז דאך רבי יהודה גערעכט, ווייל מתמול שלשום זעה איך דאך אז ס'איז פארבינדן מיט טעג. וואס זאגט רבי מאיר אז אין איין טאג דריי מאל ווערט מען א מועד? רבי מאיר זאגט אזוי, ריחק נגיחותיו, אויב ער האט דערווייטערט אז ס'איז געשען אין דריי טעג, חייב, ווערט ער א מועד, קירב נגיחותיו, ער האט מקרב געווען, לא כל שכן, אין איין טאג דריי מאל איז אוודאי און אוודאי. דער טור, סימן קי"ד, שלחן ערוך אורח חיים, ברענגט אראפ אז דער מהר"ם מרוטנבורג האט זיך געפירט, ס'איז דאך דא א דין אז ס'איז א ספק, בימות הגשמים צו מ'האט געזאגט משיב הרוח ומוריד הגשם, שטעל איך אויף די חזקה, מסתמא האט מען נישט געזאגט ביז דרייסיג טאג, האט זיך דער מהר"ם מרוטנבורג געפירט אז שמיני עצרת האט ער געזאגט ניינציג מאל דארטן אתה גבור לעולם השם מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים, שוין א שאלה ווי ער האט אנגעהויבן צו זאגן אז אתה גבור לעולם השם האט ער דאך געזאגט השם, אויב ער זאגט נאר השם ווערט ער דאך נישט צוגעוואוינט צו זאגן, אדער ער האט אנגעהויבן צו זאגן פון מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד, האט ער געזאגט אזוי ניינציג מאל, איז אויב שפעטער ס'איז אים געווען א ספק איז ער נישט חוזר לראש און די ראיה אז ס'איז גוט אז מ'זאגט עס מיט איין מאל ניינציג טאג, ברענגט די ראיה פון דער גמרא, ריחק נגיחותיו חייב, קירב נגיחותיו לא כל שכן, זע איך דאך אז אויב די זאך איז נענטער ווערט שנעלער א חזקה. די אנדערע פרעגן אויף דעם, די יסוד פון דעם איז דאך א ירושלמי, וואס אין ירושלמי ווערט דערמאנט דרייסיג טעג, אין די דרייסיג טעג איז דאך דא מער ווי ניינציג מאל, ס'איז דאך אויך דא תפילות מוספים פון שבת, איז דער חתם סופר, אורח חיים סימן כ"ו, גייט צו מיט א צווייטן וועג אז מען דארף זאגן הונדערט און איין מאל, און ער מאכט דארט דעם חשבון אז מען זאל רעכענען צו די שבתים און ראש חודש מאכט עס אויס הונדערט און איין מאל. לכתחילה זאל מען זאגן הונדערט און איין מאל, בדיעבד איז אויכעט גוט ניינציג מאל. אמרו ליה, האט מען געפרעגט רבי מאיר'ן, זבה תוכיח, שריחקה ראיותיה טמאה, קירבה ראיותיה טהורה. דער דין איז, א חילוק פון א זב ביז א זבה, פון א איש ביז א אישה. ביי א איש. אז ער זעט זיבה דריי מאל, אפילו די דריי מאל זענען אין איין טאג, ווערט ער א זב, און מיט אלע פרטי דינים פון זב, ס'דארף דורכגיין אז ס'זאל דורכגיין זיבן טעג ער זעט ניט, און נאכער איז ער זיך טובל, נאכער ברענגט ער א קרבן, דאס איז ביי א זב, ביי א אישה איז דאך דער דין אזוי. אויב זי האט געזען ראיה אחת, סתם ראיה אחת, א נידה, איז זי טמא זיבן טעג, בין ראתה בין לא ראתה. נאר ווי וועט זיין אז זי האט געזען אין די י"א יום שבין נידה לנידה, איז דעמאלט דער דין אזוי, אויב זי האט געזען, איין טאג, ס'איז נישט קיין חילוק צו זי האט געזען איין ראיה צו זי האט געזען דריי ראיות, איז דער זעלבער דין, ווערט זי אנגערופן זבה קטנה. וואס איז דער דין פון זבה קטנה? אז שומרת יום, למשל אז דאס האט זי געזען זונטאג, איז אויב עס גייט דורך דער מאנטאג'סדיגע טאג און לא ראתה, איז זי שוין ריין די נאכט וואס איז נאך מאנטאג. אויב זי האט געזען מאנטיג אויכעט איז זי נאך אלץ נישט קיין זבה, דאן איז זי ווידער שומרת יום דעם דינסטיגסטיגן טאג, אז אויב זי האט געזען דעם דינסטיגן טאג איז דורכגעגאנגען ריין, איז זי די נאכט נאך דינסטאג איז זי טהורה, ווי איז אבער זי האט געזען דעם דינסטיגסטיגן טאג אויכעט, דעמאלט ווערט זי א זבה, און שוין דא די דינים פון זבה אז זי איז טמא אלעמאל ביז וואנען עס גייט דורך די שבעה נקיים. וואס זעען מיר אבער א זבה? אויב זי האט געזעהן דריי ראיות אין איין טאג ווערט זי נישט קיין זבה. ווען ווערט זי א זבה? דווקא אז ס'איז געווען אין דריי טעג, סדארף זיין רצופים, די דריי טעג זאל זיין רצופים, האט מען, אמרו ליה האט מען געפרעגט ר' מאיר'ן, דו מאכסט א קל וחומר, ריחק נגיחותיו חייב, קירב נגיחותיו לא כל שכן, זבה תוכיח שריחקה ראיותיה טמאה, אויב אירע ראיות איז געוועזן אין דריי טעג איז זי טמא זיבן טעג. ווייל איך לערן עס אפ פון פסוק, דארט שטייט כי יזוב זוב דמה ימים רבים, סתם ימים איז צוויי, און רבים א דריטן טאג, אז דארף זיין דריי טעג, קירבה ראיותיה, אויב זי האט געזען דריי ראיות אין איין טאג, טהורה, איז זי ריין? נישט מען מיינט זי איז ריין, זי איז ריין ס'איז נישט דא אויף איר די טומאת זיבה, זי האט נאר דעם דין פון שומרת יום כנגד יום. אמר להם, האט רבי מאיר געזאגט צו די רבנן, פרעגטס מיר נישט קיין קשיא פון זבה, ווייל הרי הוא אומר, דארטן נאר איז א גזירת הכתוב, ווייל דארטן שטייט אין פסוק וזאת,

ווערט ער א זב אפילו אין איין טאג, און דארטן דערמאנט מיר דער פסוק דאס ווארט זאת, וואס זאגט מיר דער זאת? נאר דא אויך, נאר ביי א זב איז דער דין אז מיט דריי ראיות ווערט ער א זב ואת הזבה בימים, איז די טייטש אזוי ווי איינער זאגט דארטן איז א גזירת הכתוב. פרעגט די גמרא. ממאי, פֿון װאַנען װײסטו, דהאי וזאת למעוטי זבה מראיות. פֿון װאַנען װײסטו אַז דער וזאת גײט מע ממעט זײַן אַז אַ זבה װערט נישט דורך ראיות? ס'מוז זײַן דװקא די דרײַ ראיות אין דרײַ טעג און אױב אין אײן טאָג װערט זי נישט קיין זבה, אימא לאמיר זאגן למעוטי זב מימים, לאמיר זאגן אז גייט מען זאגן אזוי אז א זב פון ימים ווערט ער נישט קיין זב, דווקא מוז זיין די דריי ראיות זאלן זיין אין איין טאג. איך האב דאך א סברה צו זאגן אז דארט וואו ס'איז נענטער איז דאך א גיכערע חזקה. ענטפערט די גמרא, איך קען אזוי אויך נישט זאגן, אמר קרא, שטייט אין פסוק, והזב את זובו לזכר ולנקבה, מקיש זכר לנקבה, דער פסוק גלייכט צו זכר לנקבה, מה נקבה בימים, אזוי ווי א נקבה איז דאך, דורך דריי טאג ווערט זיי א זבה גדולה, אף זכר בימים האב איך א היקש, פרעגט די גמרא, ולקיש נקבה לזכר, אז דו זאגסט דו האסט א היקש גלייך צו נקבה לזכר, מה זכר ווערט ער דאך א זב בראיות, אפילו אז די דריי ראיות איז געווען אין איין טאג, אף נקבה בראיות האב איך א היקש. ענטפערט די גמרא, הא מיעט רחמנא וזאת, די תורה האט ממעט געווען וזאת, אז נאר ביי א זב זאגן מיר דריי ראיות אין איין טאג ווערט ער א זב, אבער נישט ביי א זבה. פרעגט די גמרא, ומה ראית? איך האב דאך א היקש אז א זב און זבה זענען גלייך. און איך האב א מיעוט אז ס'איז דא א חילוק פון זב און א מיעוט האב איך, זאג מיר אויף וועלכן טו איך נוצן דעם היקש, אזוי ווי א נקבה ווערט זי א זבה דורך דריי טעג, איז א זב ווערט אויכעט דורך דריי טעג, און דער זאת גייט מיר זאגן אז נאר ביי א זב גייט אן. ראיות, אבער ביי א זבה איז צו די דריי ראיות דארף זיין דריי טעג, זאל איך זאגן פארקערט, די וזאת גייט מיר זאגן אז א זב ווערט נאר טמא בראיות, אבער מיט טעג נישט, און דאס וואס איך האב א היקש, איך טו צוגלייכן והזב את זובו לזכר ולנקבה צו זאגן אזוי ווי ביי א זכר איז דריי ראיות ווערט ער א זב, אזוי ביי א נקבה אויך אזוי. ענטפערט די גמרא, מסתברא דער שכל זאגט קאי בראיות, ווען דער פסוק רעדט זיך בראיות ממעט ראיות, דער פסוק וזאת תהיה טומאתו בזובו רעדט זיך בראיות, בין איך ממעט וזאת, נאר ביי א זב איז דא דער דין ראיות, אבער ביי א זבה איז נישט דא קיין ראיות, קאי בראיות דער פסוק רעדט זיך בראיות ממעט ימים, זאל איך זאגן דער פסוק גייט מיר ממעט זיין אז ער ווערט נאר א זב בראיות ולא בימים, דער פסוק רעדט זיך דאך. ביי וועלכן דער פסוק רעדט זיך דאך דא בראיות, איז דער שכל בין איך ממעט ראיות. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט, איזהו מועד, ווען ווערט דער שור א מועד און ער דארף באצאלן א גאנצן שאדן, מיר האבן שוין וועגן דעם געלערנט אין דער משנה. א מחלוקת, רבי יהודה זאגט אז ער ווערט א מועד אויב ר'האט דריי טאג דורכאנאנד געשטויסן, דריי טאג וואס ר'האט געזען שוורים האט ער געשטויסן, און רבי מאיר זאגט אז אפילו אין איין טאג דריי מאל ר'האט געשטויסן ווערט ער אויך א מועד, און נאך איז דא א מחלוקת אין די משנה, ווען ר'איז שוין געווען א מועד ווען ווערט ער אויס מועד? איז רבי יהודה לערנט די זעלבע זאך, ווערן א מועד ווערט ער אין דריי טאג, איז אויס מועד ווערט ער אויכעט אין דריי טאג, און רבי מאיר זאגט אז אין דריי טאג ווערט ער זיכער אויס מועד, נאר אמאל קען זיין אין איין טאג, בעסער געזאגט אין איין מאל קען ער ווערן אויס מועד, אויב תינוקות ממשמשין בו ואינו נוגח, און ווי תוספות לערנט איז אוודאי און אוודאי דריי טעג האט געזעהן שוורים און ניט געשטויסן, ווערט ער אויס מועד. דאס איז אין א ברייתא. אין דער ברייתא שטייט איזהו מועד כל שהעידו בו שלשה ימים. ער דארף שטויסן דריי טעג. דאס איז אזוי ווי רבי יהודה. ותם, ער איז געווען פריער א מועד, ווען ווערט ער אויס מועד? און ער ווערט א תם? שיהו תינוקות ממשמשין בו ואינו נוגח, דברי רב יוסי, הייסט עס רב יוסי ביי מועד האלט ער ווי רב יהודה, און אז זאל ווערן א תם צוריק האלט ער ווי רב מאיר. רב שמעון אומר רב שמעון זאגט מועד כל שהעידו בו שלש פעמים. רבי שמעון לערנט לגבי ווערן א מועד לערנט ער אזוי ווי רבי מאיר, ולא אמרו שלושה ימים אלא לחזרה בלבד, דאס הייסט אז נאכדעם ווי ער איז געווען א מועד און ס'איז דורכגעגאנגען די דריי טעג וואס ר'האט געזען אקסן די דריי טעג און ר'האט נישט געשטויסן ווערט ער צוריק א תם, קומט אויס אז לגבי חזרה האלט רבי שמעון ווי רבי יהודה לגבי ווערן א תם. האלט ער אזוי ווי רבי מאיר לגבי ווערן א מועד. אמר רב נחמן אמר רב אדא בר אהבה הלכה כרבי יהודה במועד, די הלכה איז דא ווערט נישט דערמאנט רבי יהודה, נאר הלכה כרבי יהודה, די הלכה איז ווי רבי יהודה פון אונזער משנה ביי א מועד, אויף ווען ווערט ער א מועד? אז העידו בו שלושה ימים. שהרי רבי יוסי מודה לו, רבי יוסי האלט דאך אויכעט. ווי ר' יהודה לגבי ווערן א מועד דארף זיין דריי טעג, והלכה כרבי מאיר בתם, די הלכה בלייבט ווי רבי מאיר ביי א תם אז אויב תינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח כאטשיג פריער געווען א מועד נאר דאס איז א באווייז ער איז געווארן אויס מועד בלייבט די הלכה ווי ר' יוסי. שהרי רבי יוסי מודה לו, דעריבער בלייבט די הלכה ווי רבי מאיר פון דער משנה ביי א תם, ווייל רבי יוסי איז מודה. אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געפרעגט רב נחמנען, ולימא מר הלכה כרבי מאיר במועד, זאג די הלכה איז ווי רבי מאיר ביי א מועד, שהרי רבי שמעון מודה לו, ר' שמעון האלט אפילו אין איין טאג ער האט דריי מאל געשטויסן ווערט ער א מועד, האלט דאך ר' שמעון ווי ר' מאיר, איז דאך דא צוויי אזעלכע. והלכה כר' יהודה בתם, ביי חזרה בלייבט די הלכה ווי ר' יהודה, ווען ווערט ער אויס מועד דווקא דריי טעג ר'האט געזען אקסן נישט געשטויסן, שהרי ר' שמעון מודה לו. די זעלבע סברה וואס דו גייסט פסק'נען ווי ר' יהודה ביי מועד און ביי תם ווי ר' מאיר, ווייל ר' יוסי איז מודה, קענסט דאך פסק'נען פארקערט ווייל ר' שמעון איז מודה. אמר ליה האט ער אים געזאגט אנא כר' יוסי סבירא לי, איך האלט דער עיקר פסקן איך ווי רבי יוסי דרבי יוסי נימוקו עמו רבי יוסי ווען ער זאגט א זאך האט ער א טעם אויף דער זאך און ער האט צו דעם ראיות און נישט די טייטש איז דעריבער פסקן איך ווי רבי יהודה ביי א מועד ווייל רבי יוסי איז מודה נאר איך פסקן אזוי ווייל רבי יוסי האלט אזוי פרעגט אויף דעם תוספות, אויב אזוי זאל ער זאגן איינפאך הלכה כרבי יוסי, ווייל ער פסק'נט דאך ווי רבי יוסי, סיי ביי א מועד סיי ביי א תם, זאל ער זאגן ס'דאך מער א בקיצור איז דאך בעסער, זאגט תוספות, ער וויל דערמאנען די תנאים פון דער משנה. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, שלושה ימים דקתני, דאס וואס שטייט אין דער משנה כל שהעידו בו שלושה ימים, רבי יהודה לערנט אזוי אין דער משנה, דעמאלט ווערט ער א מועט, און אזוי האט מען דאך גע'פסק'נט, איז די הלכה לייעודי תורא, איך דארף האבן דריי טעג ווערט ער א מועד. ער מיינט צו זאגן אז אויב מ'האט געשטויסן אין איין טאג דריי מאל איז נאך נישט קיין ראיה ער איז א מועד צו שטויסן, קען זיין פונקט דעם טאג האט אים אנגעכאפט א משוגעת פון שטויסן, עס מוז זיין אז דריי טאג האט ער געשטויסן. מיט דעם מאל וואס מ'האט געשטויסן דריי מאל ווייסן מיר אז דער שור איז בחזקת נגחן און ער ווערט א מועד. או אדער נישט דער ענין פון דעם איז דער שור זאל ווערן א מועד לייעודי גברא איך דארף דריי טאג ווארענען דעם מענטש דאס הייסט אפילו דער שור איז שוין זיכער א מועד דארף ער נאך אלץ באצאלן א חצי נזק נאר אויב ס'איז כ'האב דריי מאל געווארענט דעם בעל הבית אויף דריי באזונדערע מעשות, דעמאלט ווערט ער א מועד. למאי נפקא מינה, ווי כאפט דער חילוק דאתו תלתא כיתי סהדי בחד יומא? ס'איז געקומען דריי כיתות עדות אין איין טאג, מיטוואך איז געקומען צו גיין דריי כיתות. איין כיתה זאגט זיי האבן געזען זונטאג האט ער געשטויסן, די אנדערע כיתה זאגט זיי האבן געזען מאנטאג האט ער געשטויסן, די דריטע כיתה זאגט דינסטאג האט ער געשטויסן, און דאס וואס שטייט דריי כיתה עדים דאס איז לאו דווקא נאר צוליב די ווייטערדיגע גמרא וואס די גמרא ברענגט אראפ דארט דארף מען האבן דריי כיתה עדים, דערמאנט ער שוין דא אויך דעם משל מיט דריי כיתה עדים. די זעלבע שאלה וועט זיין איין כיתה עדות קומט צו גיין און זיי זאגן אז זיי האבן געזען אז דער אקס האט געשטויסן דריי טעג, זונטאג, מאנטאג, און דינסטאג. אי אמרת לייעודי תורא, אויב כ'וועל זאגן אז איך דארף האבן א באווייז אז דער אקס איז א מועד, מייעד, ווערט ער שוין א מועד. ווייס איך שוין אז דער אקס איז א שור הנגחן. ואי אמרת לייעודי גברא, אויב כ'וועל זאגן דער ענין פון מועד איז לייעודי גברא, איך דארף ווארענען דעם מענטש דריי מאל, לא מייעד, אפילו עס איז געוועזן די דריי נגיחות אין דריי טעג, אבער איך טו דאך יעצט ווארענען דעם מענטש. איין מאל איז די איינע מאל וואס איך טוה אים ווארענען, כאטש ס'איז אויף דריי נגיחות, איז עס גלייך ווי איין מאל, אפילו איך וועל אים ווארענען דריי מאל אין זעלבן טאג, איינס אויף זונטאג, איינס אויף מאנטאג, איינס אויף דינסטאג, אלע נגיחות וואס איז געוועזן ביז דעם ווארענונג, דאס איז איינס. מימר אמר, לא מייעד, דעמאלט וועט ער נישט ווערן קיין מועד, מימר אמר, ער זאגט, השתא הוא דקא מסהדו בי, יעצט זאגט מען אויף מיר די אלע, אלע קומען אין איין טאג, און די תורה זאגט אז מען דארף ווארענען דעם בעל הבית דריי התראות, אין אנדערע ווערטער איז אזוי, דער ענין מועד דארף משנה זיין די מציאות פון דעם שור, דאס הייסט איך אז ער שטויסט דריי מאל אין דריי טאג איז עס געווארן א שינוי, איז דער גוף פון דעם שור איז געווארן אויס תם און ער איז געווארן א מועד, אויף דעם דארף איך האבן דריי טעג. ממילא האט עס גארנישט מיט צו טון ווען איך דערמאן עס דעם בעל בית, איך זאג עס נאר איינמאל דעם בעל בית אז דיין שור איז געווארן א מועד, איז עס שוין גענוג, האט ער שוין דעם דין פון מועד, ווייל מען זאגט דאך אים אז ס'איז געווארן נשתנה דער גוף שור, ער איז שוין נישט געווארן קיין תם, ער איז שוין אויס תם, ער איז געווארן א מועד, אדער ניין? אפילו דער שור איז א מועד, דאס איז נאך נישט גענוג ער זאל באצאלן א גאנצן שאדן, פארוואס? ווייל דער דין איז מען דארף ווארענען דעם בעל בית דריי טעג. תוספות פרעגט אויף דעם, אפילו דער וועלכער לערנט. פלגא נזקא קנסא, וואס איז די טייטש פלגא נזקא קנסא? ווייל סתם שוורים איז בחזקת שימור קיימי, אבער אין אזיין פאל דארף דאך עס אויסקומען אז ס'איז שוין נישט קיין קנסא, זאל טאקע זיין קיין מועד, ווערט ער נישט, פארוואס ווערט ער נישט קיין מועד? ווייל עס פעלט אין די בעלים, אבער דער שור איז דאך שוין ארויסגעגאנגען פון חזקת שימור. איז זאגט תוספות אז אפילו די פערדע מאל וועט ער אויך וועט זיין די פלגא נזקא קנסא ווייל א חצי נזק איז נישט חלוק, אויב איינמאל איז עס קנס איז עס אימער דעם קנס, א ראיה ברענגט תוספות ווייל מיר זאגן שלושים של עבד קנס, פארוואס איז א קנס אפילו דער עבד איז נאר ווערט איין שקל גיט מען שלושים, און ווי וועט זיין דער עבד איז ווערט טאקע שלושים דאך זאגן מיר איז עס אויכעט קנס, פארוואס נאר אויב איך זאג אז דא איז דא דער ענין פון קנס, איז עס שטענדיג קנס. פרעג איך דיר מאי ווי איז דער דין, זאגט די גמרא תא שמע איכ'ל דיר ענטפערן מיר האבן געלערנט אין השור נעשה מועד, דער שור ווערט נישט קיין מועד, עד שיעידו בו, ביז מ'וועט זאגן עדות אז דער שור האט געמאכט שאדן צי ער האט דערהרג'עט, בפני בעלים, עס דארף זיין פאר דעם בעל בית, ובפני בית דין, פאר דעם בית דין. דאס וואס שטייט בפני בית דין, דאס איז א דבר פשוט, ס'איז א סברא, עס מוז זיין, א בית דין מוז זיין, ווייל מקבל זיין עדות מוז דאך זיין א בית דין. פארוואס דארף זיין בפני הבעלים? זאגט רש"י, זעהט אויס רש"י האט געהאט די גירסא אין גמרא והועד בבעליו, אז מען דארף עדות זאגן פאר דעם בעל בית, אין אמת'ן איז דא א דין ביי יעדע קבלת עדים מוז זיין פאר דעם בעל דין, אין מקבלין עדים שלא בפני בעל דין, עס מוז שטענדיג זיין דער בעל בית דא ווייזט אויס ווי אז איך לערן עס אפ פון פסוק והועד בבעליו אז ס'נאר א דין לגבי דעם אז זאל ווערן א מועד, נאר ס'כאפט א חילוק, שטענדיג איז דא א דין אפילו אין מקבלים עדות אלא בפני בעל דין, ווי וועט אבער זיין אז דער בעל דין איז א חולה אדער די עדות איילן זיך זיי ווילן גיין למדינת הים און אויב כ'וועל ווארטן ביז דער בעל דין וועט קומען. וועל איך נישט האבן די עדות, איז דעמאלט די דין איז מען מקבל שלא בפני בעל דין, און דא אויך איז א דין אז והועד בבעליו, העידו בו בפני בית דין, אז מען האט געזאגט עדות פאר דעם בית דין ושלא בפני בעלים, אדער בפני בעלים ושלא בפני בית דין. אינו נעשה מועד, אפילו איך ווייס ס'דא עדות אז מ'האט אים געווארנט דעם בעל הבית, אבער אויב מ'האט אים נישט געווארנט פאר א בית דין איז דאס גארנישט נישט, דאס הייסט נישט קיין קבלת עדות, אינו נעשה מועד, ער ווערט נישט קיין מועד עד שיעידו בו, ביז מ'זאגט עדות בפני בית דין ובפני בעלים. יעצט אזא'ן פאל, העידו שניים בראשונה, צוויי עדות האבן געזאגט עדות ער האט איינמאל געמאכט א נגיחה, ושניים כיתה ב' זאגט בשניה ער האט א צווייטע מאל געשטויסן, ושניים און צוויי זאגן עדות בשלישית ער האט א דריטע מאל געשטויסן. רש"י האט פריער אריינגעלערנט אין גמרא די מחלוקת פון אביי מיט רבא'ן, גלייך נאך דער משנה, אז לויט אביי ווי ער לערנט פשט אין רב יהודה'ן, ווען צאלט מען א גאנצן שאדן אין נגיחה רביעית, ווייל תמול חד מתמול תרי שלשום תלתא, און לויט רבא'ן זאגן מיר פון מתמול לערן איך אפ איין טאג און שלשום דעם צווייטן טאג, און די דריטע מאל דארף מען שוין באצאלן א גאנצן שאדן, און רש"י לערנט דא אויך היינט די גמרא מיט דעם אופן אז די דריטע מאל דארף מען שוין באצאלן א גאנצן שאדן. איז די דין, הרי כאן שלוש עדיות, איך האב דריי באזונדערע כיתות עדות, לו יצוייר זעקס עדות זענען געקומען זאגן עדות אויף איין זאך, נאכער האט זיך ארויסגעוויזן אז איינער פון זיי איז א קרוב אדער א פסול, איז דא א דין אז אויב עס ווערט פסול די עדות פון דעם איינציגן, בטלה מקצתן בטלה כולה, אבער דא איז נישט אזוי, יעדער כיתה גייט דאך זאגן עדות אויף א באזונדערע זאך, דעריבער וועט דא אויך זיין דער דין אז אויב ס'איז געווארן בטל איין כיתה, אבער די אנדערע צוויי כיתות בלייבן בלייבן אויף די וואס זאגן עדות אויף דעם חצי נזק, אבער והן עדות אחת להזמה, לגבי דעם דין מזים זיין די עדות ווערט עס שוין גערופן. ווי איין כיתה, ווייל אין אמת איז דאך אזוי, יעדע כיתה קומט צו גיין מחייב זיין א האלבן שאדן, און א חוץ דעם איז אלע דריי כיתות זאגן עדות אויף איין זאך, אויב ער האט געשטויסן דריי מאל, ער איז געווארן א מועד, ווייל די דריטע. כּיתּה זאָגט ער האָט געשטױסן. איז דאָך מיט זײ אַלײן װערט ער דאָך נישט קײן מועד. איז דאָך, װערט ער דאָך אַ מועד, מכּוח ס'איז געװען די ערשטע אױכעט. איז לגבי דעם דין פֿון הזמה, װערט עס גערעכנט װי אײן כּיתּה. דאָס הײסט, אַז אױב איך האָב מזים געװען נאָר אײן כּיתּה, די אנדערע צוויי בלייבן שאדן אויף וועלכן? אויף לגבי דעם האלבן שאדן פון תם, אבער לגבי דעם דין מחייב זיין דעם גאנצן שאדן? די אנדערן האלבן שאדן פון מועד דארף מען נישט באצאלן, ווייל ס'דא א דין. אז ווען ווערט מען זוממים? דווקא מ'איז מזים אלע עדות, און דא אויך לגבי דעם דין פון מועד, ווערן דאך גערעכנט אלע דריי כיתות, נאר ווי איין כיתה, איז לגבי דעם האלבן שאדן פון מועד, ווערן אלע גערעכנט ווי איין זאך. האט די גמרא יעצט מפורש, נמצית כת ראשונה זוממת, די ערשטע כיתה האט מען מזים געווען.

והוא פטור, ער איז פטור צו באצאלן אלעס דעם צד פון מועד, דאס דארף ער נישט באצאלן, פארוואס? ווייל עס איז דאך יעצט נישט געווארן קיין מועד, והן פטורים, און די וואס מען האט זיי מזים געווען ווערן פטור, פון וועלכן ווערן זיי פטור? פון די העלפט פון מועד ווערן זיי פטור, ווייל פארוואס לגבי די העלפט פון מועד איז דאך אלע דריי כיתות איין כיתה און מ'האט דאך נאר מזים געווען נאר איין נישט אלע זעקס די האלבע שאדן די עדות וואס מ'האט מזים געווען וועלן דארפן באצאלן דעם בעל הבית דעם האלבן שאדן נאר מ'רעדט לגבי דעם האלבן שאדן פון מועד דארף מען נישט באצאלן. נמצאת כת שניה, מ'האט נאכהער געפינען מ'האט מזים געווען די צווייטע כיתה אויכעט, איז דעמאלט די דין הרי כאן עדות אחת, בלייבט נאר איבער איין כיתה די דריטע כיתה, די ערשטע כיתה דארף באצאלן דעם בעל השור וואס זיי האבן געוואלט איהם מחייב זיין א האלבן שאדן, די צווייטע כיתה דארף אים אויך געבן א האלבן שאדן, און לגבי דעם דין מועד הוא פטור, אזוי ווי ער איז דאך פטור פארוואס, ווייל דער שור איז דאך נישט קיין מועד, והם פטורים, און זיי זענען אויכעט פטור. נמצאת כת שלישית זוממת, אז מען האט מזים געווען די דריטע כיתה אויכעט, איז דער דין כולן חייבים. זענען אלע מחויב צו באצאלן דעם האלבן שאדן פון די העדאה. די עדות אלע, דאס הייסט אזוי, א האלבן שאדן דארף דאך יעדער איינער געבן, און אחוץ דעם די דריטע מאל איז ער דאך א מועד, דאן קומט זיך צו נאך א האלבן שאדן, דיע האלבע שאדן צוטיילט מען אויף אלע דריי כיתות. ביז אהער איז די ברייתא, נאר שטייט נאך אויסגעפירט, ועל זה נאמר, אויף דעם שטייט, ועשיתם לו כאשר זמם, זיי האבן דאך געוואלט מחייב זיין אים פאר א מועד, פארוואס? זיי האבן דאך געזאגט אז ס'איז א מועד, ווייל איך קען דאך נישט נוצן די דריטע אליין אן די ערשטע, דעריבער איז לגבי דעם האלבן שאדן פון העדאה, טו איך צוזאמען אז אלע זאלן דאס אויך געבן. איז די זאך אזוי, אי אמרת לייעודי תורא שפיר, אויב מיר וועלן לערנען אז די דריי טעג דארף מען האבן לייעודי תורא, אבער דער מענטש ווערט א מועד מיט איין מאל, עט זיין גוט דיע ברייתא, איך וועל איינלערנען אז אלע זענען געקומען אין איין טאג. און דער דריטער ניזק האט געברענגט אלע דריי כיתי עדות, דעמאלט א קען נישט טענה'ן די ערשטע טענה, מיר האבן אים געוואלט ער זאל נאר באצאלן א האלבן שאדן, ווער האט דען געברענגט צום בית דין? דער ניזק האט דאך געברענגט, פארוואס האט עס דער ניזק אייך געברענגט? ווייל ער וויל אז מען זאל אויף די נגיחה שלישית באצאלן א גאנצן שאדן, דעריבער פארשטיי איך. האבן די ערשטע כיתה אויך א שייכות צו דער צד העדאה, ווייל ס'איז דאך א פאקט פון דעם וואס זיי זענען געקומען מיט דעם דריטן ניזק, וואס זיי זאגן דעם דריטן ניזק איז דאך א סימן זיי ווילן מחייב זיין דעם צד מועד, ווייל אויב איר זענט נאר געקומען מחייב זיין א האלבן שאדן, וואזשע טוט איר מיט דעם בעל נגיחה שלישית? דער דריטער ניזק וויל דאך נאר וועגן די מועד, דאס וועט זיין גוט אויב מען וועט לערנען לייעודי תורא. אלא אי אמרת לייעודי גברא, אויב איך וויל זאגן אז דער ענין פון דעם איז לייעודי גברא, וואס איז טייטש לייעודי גברא? מען דארף ווארענען איין טאג, זונטאג ווארנט מען, מען האט געשטויסן פריער. און נאכהער דארף מען קומען נאכאמאל מאנטאג, און אזוי דארף מען קומען דינסטאג, דארף מען דאך עדות זאגן באזונדערע טעג, קומט אויס ער קאן ווערן א מועד דווקא ווען ס'איז דורכגעגאנגען דריי טעג, אויב אזוי אפילו דעמאלט ווען מ'האט מזים געווען אלע דריי כיתי עדות, פארוואס זאלן די ערשטע כיתה ד די וואס זענען געקומען דעם ערשטן טאג זאלן אויך דארפן זיך משתתף זיין מיט דעם האלבן שאדן פון מועד? לימרו הנך קמאי, זאלן זאגן די וואס זענען געקומען דעם ערשטן טאג, אנן מיר. מי הוה ידעינן, האבן מיר דען געוויסט, דבתר שלושה יומי אתו הני ומייעדי ליה, מיר האבן דען געוויסט אז מארגן וועט קומען א אנדערע כיתה, דעמאלט ווען מיר זענען געקומען, פארוואס זענען מיר געקומען, מיר זענען געקומען נאר א האלבן שאדן. דא קען איך דאך נישט זאגן אז זיי זענען געקומען מיטן דריטן ניזק, ער האט נאך נישט געשטויסן, ווייל די אלעס וואס מען האט געשטויסן ביז דער התראה וואס מען ווארענט דעם בלבאוס איז דאך אלעס איין זאך, איז פון דעם א ראיה אז איך זאג לייעודי תורא. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, אמריתא לשמעתא קמיה דרב כהנא, איך האב איבער געזאגט די הלכה פאר רב כהנא, ואמר לי האט ער מיר געפרעגט, ולייעודי תורא מי ניחא, לייעודי תורא איז דען גוט? ריכטיג, די ערשטע זענען זיכער געקומען. מאכן אים פאר א מועד, פארוואס? ווייל וואס האבן זיי צו קומען מיט דעם דריטן ניזק, איז דאך מיר מאכן אים פאר א מועד, אבער ולימא הנך בתראי, די דריטע כיתה וועט זאגן,

לא מיבעיא אז די דריטע כיתה האט נישט געזעהן די ערשטע כיתה מיט די צווייטע, זאגן זיי מיר האבן נישט געוויסט אז מיר זענען די דריטע, מיר זענען טאקע פאלשע עדות, מיר האבן נאר געוואלט מחייב זיין א האלבן שאדן, נאר אפילו דעמאלט ווען זיי האבן געזעהן די פריערדיגע עדות קענען זיי זאגן מיר האבן געוויסט וואס זיי האבן געזאגט עדות, טאקע די ערשטע און די צווייטע קען דאס נישט טענה'ן, ווייל זיי ווייסן דאך אז ווי קומט עס די ניזק ברענגט זיי די דריטע ניזק איז א סימן וועגן מאכן אים א מועד, אבער די לעצטע קען דאך דאס טענה'ן? אזוי האט ער געפרעגט, אפילו לייעודי תורא איז אויכעט נישט קיין ראיה. זאגט די גמרא, נע, אויב איך זאג לייעודי תורא, קומען זיי דאך אלע אין איין טאג, קען איך לערנען, דקמרמזי רמוזי, זענען געקומען אין איין טאג, און איך האב געזען אז די כת עדה ראשונה האבן מרמז געווען צו די כת שלישית, איז דאך זיכער די לעצטע האבן זיך אויף דעם מכוון געווען, זיי האבן געוויסט פון די ערשטע. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, איך דארף נישט האבן רמזי רמוזי, נאר כשבאו רצופים. אויב זיי קומען צוזאמען איז מסתמא נעמען מיר אהן אז זיי קומען וועגן איין זאך, די לעצטע קען נישט טענה'ן אז מיר האבן נישט געוואוסט פון די פריערדיגע, פון דעם וואס איך זע אז אלע זעקס, אלע דריי כיתות קומען אריין צוזאמען צום בית דין, און זיי קומען אריין מיט איין ניזק, דארפן מיר אננעמען אז דאס איז א צונויפגערעדטע זאך, אז די דריטע ווייסן פון די ערשטע. דאס איז אלץ גערעדט געווארן, אויב איך זאג לייעודי תורא, קען זיין אז אלע דריי כיתות קומען אין איין טאג, אבער אויב איך וועל זאגן לייעודי גברא, קומען זיי דאך נישט צוזאמען אין איין טאג. ס'דא אפילו א אנדער פשט, נישט ווי רש"י לערנט רשי לערנט מוז איך זאגן לייעודי תורא, נאר ווי תוספות לערנט איך קען טייטשן מרמזי רמוזי און ס'איז ייעודי גברא, און זענען טאקע געקומען אין דריי טעג, נאר די אנדערע כיתות זענען מיט צו מיטגעקומען אויכעט, צי איך זאג רצופים אז זענען די גאנצע צייט געקומען, אבער רשי לערנט נישט אזוי, און להלכה האב איך נאכגעקוקט איז פשטות ווי מיר זעהן פון די תירוצים בין איך זיך דאך פושט די שאלה לייעודי תורא און להלכה ווערט דערמאנט אין רמב"ם, אין שולחן ערוך איז דאס נישט דא ווייל ס'איז דאך נישט נוגע היינט עס דארף דאך זיין סמוכין ווערט דערמאנט אז די זאך איז א ספק ווייל מ'לערנט פשט ווי תוספות אז די תירוצים קענען גיין סיי לייעודי תורא סיי לייעודי גברא אבער רש"י לערנט אז די אלע תירוצים גייען נאר אויב מיר לערנען לייעודי תורא. א דריטע תירוץ איז דא, רבינא אמר, רבינא זאגט, במכירין בעל השור, ווען די דריטע עדות איז געקומען צו גיין האבן זיי געזאגט, מיר ווייסן אז דער שור פון ראובן'ען האט געשטויסן, ואין מכירין את השור, זיי ווייסן נישט וועלכע פון זיינע אקסן האט געשטויסן. ממילא קען איך נישט זאגן אז די דריטע דאס וואס שטייט במכירין את השור במכירין בעל השור במכירין את השור דארף מען נישט אלע דריי כיתות איז אזוי דאס איז נאר אויף די דריטע כיתה די שיטה זאגט אזוי בפירוש וואס וועלן זיי טענה'ן די דריטע זאגן מיר האבן געוואלט מחייב זיין א האלבן שאדן, א האלבע שאדן באצאלט מען דאך מגופו, און אויב מען באצאלט עס מגופו ווייסט דאך נישט פון וועלכע ס'האט געשטויסן פון וועמען מ'זאל אפנעמען, תוספות פרעגט אפילו, אויב ער קען זאלן זיי מחייב זיין פון דעם קלענסטן שור, א ראיה פון דער ווייטערדיגער גמרא, זאגט תוספות עס רעדט זיך אז איין שור איז געווארן פארלוירן אדער אפשר געווארן פארלוירן, ממילא איז א פאקט אז זיי ווילן מאכן א מועד, פרעגט די גמרא וויאזוי ווערט ער א מועד אלא היכי מייעדי ליה, מען ווייסט דאך נישט וועלכער ס'איז געווען דער דריטער שור ווייסט מען דאך נישט. ווער זאגט אז דער דריטער איז דער זעלבער וואס איז פריער? זאגט די גמרא, דאמרי מען זאגט צו אים, תורא נגחנא אית לך בבקרך, דו האסט א אקס צווישן דיינע רינדער, איבעי לך לנטורי לכוליה בקרא, דו האסט געדארפן אלעס היטן. וואס איז דא א גוט? איי ווי ווערט ער א מועד? ווען וועט מען באצאלן א גאנצן שאדן? גיט א קוק, די ערשטע כיתה ווייסט דארט דער געלער אקס האט געשטויסן, די צווייטע כיתה זאגט דער זעלבער געלער אקס האט געשטויסן, אבער די דריטע זאגן זיי ווייסן נישט ווער איז דער שור, טא א אקס האט געשטויסן, אפשר האט געשטויסן אזעלכער וועלכער פארן עס ערשטע מאל, איז דאך נאך נישט קיין מועד, איז דא אויף דעם א תירוץ אז נאכער זענען זיי געקומען צו גיין. און זיי האבן געזאגט, זיי דערקענען דעם שור, אז דאס איז דער זעלבער וואס די ערשטע צוויי האבן עדות געזאגט, און דער גיט א קוק פון זייערע ווערטער, פאלשע עדות איז דאך עס, מען האט זיי מזים געווען, אויב זאלן נאר וועלן מחייב זיין א האלבן שאדן, זיי זאגן דאך סיי ווי פאלשע עדות, האבן זיי געדארפט מיר זאגן אויף א שור, און ווען איך זע ווען מען זאגט. אז זיי האבן נישט געוויסט וועלכן שור איז דאך וועגן א האלבן שאדן איז דאס נישט, אבער עפעס ווילן זיי דאך זאגן, וואס ווילן זיי זאגן? אז שפעטער וועט מען זאגן אז מען דערקענט אים און מען וויל אים מאכן א מועד, ווייל אויב נאר צו באצאלן א האלבן שאדן ווייל זיי ווייסן נישט פון די פריערדיגע, קענען זיי דאך זאגן ס'איז דאך פאלשע עדות, זאגן דאס זענען די עדות, אבער ווען איך זאג לייעודי גברא. דעמאלטס איז דאך שוין א שאלה נישט פון די לעצטע, דעמאלט די ערשטע, ווען די ערשטע קומען צו גיין איז דאך נאך נישט דא קיין עדות, קיין אנדערע זאגן די ערשטע עדות, מיר האבן דאך נישט געוויסט אז ס'וועט שפעטער קומען אנדערע עדות, מיר זענען נאר געקומען מיר קומען מיר מחייב זיין אויף א האלבן שאדן. רשי.

דער לוי איז זיכער פטור ס'איז גרמא בעלמא בעל כלב מאי דער ראובן דער בעל כלב צו דארף ער באצאלן צו נישט מי אמרינן צו זאגן מיר מצי אמר ליה ער קאן טענה'ן דער ראובן צו דעם ניזק אנא מאי עבידנא ליה איך האב גארנישט נישט געטאן איך האב נישט אנגערייצט

אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט תא שמע, כ'וועל זיך עס פושט זיין פון אונזער משנה, אין דער משנה שטייט ותם, אז דער שור איז פריער געווען א מועד, ווען ווערט ער צוריק א תם? שיהו התינוקות ממשמשים בו, אז די תינוקות טאפן אין אים, ואינו נוגח, און ער שטויסט נישט, ווייזט אויס. הא נוגח, אויב ער שטויסט, חייב, צוליב דעם וואס די קינדער טוען אין אים טאפן, טוען אים אנרייצן, טוט ער שטויסן, איז מען חייב, כאטש די קינדער האבן דאך צו דעם אויך געברענגט, איז דאך א ראיה פון דעם אויך אז דער בעל הכלב וועט זיין פטור. אמר אביי, האט אביי געזאגט, מי קתני שטייט דען דא דערמאנט נגח חייב, אז אויב די קינדער ממשמשין בו איז דער בעל השור חייב, דילמא אפשר הא נגח, ער האט געשטויסן, לא הוי תם. איז ער נישט קיין תם, ובההיא נגיחא, דאס מאל וואס ער האט געשטויסן, וואס די סיבה פון דעם שטויסן איז געוועזן וועלכעס וואס די קינדער האבן אים אנגערעצט, לא מיחייב, איז ער נישט מחוייב. פארוואס? ווייל דער בעל השור טענה'ט, די סיבה איז נישט אין מיין שור, נאר די סיבה אין די תינוקות וואס האבן אים אנגערעצט. תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה, מיר האבן געלערנט שיסה בו את הכלב, איינער האט אנגערייצט אין זיין חבר א כלב, שיסה בו נחש, אנגערייצט א שלאנג, פטור, שטייט נישט מיט דעם לשון פטורים, נאר שטייט פטור, מאי לאו מיינסטו דען נישט, פטור משסה, מען רעדט דא פון משסה, דער וואס האט אנגערייצט איז פטור, וחייב בעל כלב, ווייל איך זאג צום בעל כלב, ווייל דו ווייסט אז דו האסט א כלב, מ'רייצט אים אן, מאכט ער נזק, דארפסטו נישט אים האלטן. ר' פאציל מר נחש. אויב ס'איז דאך דא א נחש בן תרבות, ער האט א מענטש וואס ער האלט אים, ווייל מ'האט דאך געלערנט אין די ענדע ערשטן פרק, ארי, א זאב, א נמר, א ברדלס, נחש, אויב זיי האבן א בעל בית, איז דער בעל בית מחוייב. זאגט די גמרא לא ניין, אימא זאג פטור אף משסה. דאס הייסט דער בעל כלב איז זיכער פטור, נאר ער דערציילט מיר אז דער משסה איז אויך פטור, דעריבער שטייט נישט דאס לשון פטורין, ווייל דער בעל כלב איז מיר א דבר פשוט. אמר רבא האט רבא געזאגט, אם תמצא לומר, אויב דו וועסט זיך פושט זיין, המשסה כלבו של חברו בחברו חייב, אויב דו וועסט זיך פושט זיין, אויב דו וועסט וועלן זאגן אז דער וואס טוט אנרייצן, לוי טוט אנרייצן ראובן'ס כלב אויף שמעון'ען, איז אויב איך זאל זאגן אז לוי איז חייב, ס'איז מער ווי גרמא, שיסהו הוא בעצמו פטור, אז דער לוי ווען ער האט אנגערייצט דעם כלב איז געקומען צו גיין דער כלב און ער האט צוביסן לוי'ן, לוי האט אים אנגערייצט אויף א צווייטן, איז דער כלב באפאלן אויף דעם משסה און ער האט אים צוריסן. איז דער בעל כלב פטור? מאי טעמא? פארוואס איז ער פטור? כל המשנה, דא האט דער לוי וואס האט גענומען דעם כלב אנרייצן איז ער משנה. ובא אחר ושינה בו, דער כלב האט אים משנה געווען פטור. אמר ליה רב פפא לרבא, האט רב פפא געזאגט צו רבא, איתמר האט מען געלערנט משמיה דריש לקיש כוותיך, דאמר ריש לקיש ריש לקיש האט געזאגט שתי פרות ברשות הרבים ברשות הרבים איז דא צוויי פרות אחת רבוצה איינע ליגט ואחת מהלכת און איינע גייט איז די רבוצה האט משנה געווען מען דארף נישט ליגן רשות הרבים ובעטה מהלכת ברבוצה אז די וואס זי גייט האט געגעבן א בריק אין די רבוצה פטורה איז זי פטור מכח דעם ווארט אז כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור רבוצה במהלכת חייבת איז דאך א ראי' צו דיין דין אמר ליה האט אים רבא געזאגט אנא איך בההיא חיובי מחייבנא, ביי דעם פאל פון שתי פרות אויב בעטה מהלכת ברבוצה בין איך מחייב, דאמרינן ליה מען זאגט צו דעם בעל מהלכת כי אית לך רשותא לסגויי עלי דו קאנסט נאר גיין אויף מיר, אבער לבעוטי בי מיר קלאפן מיט דיינע פיס, לית לך רשותא האסטו ניט קיין רשות, דאס הייסט דו קאנסט גיין אין דער אנדערע זייט, דעם נזק וואס איז געקומען צו דעם משנה, למשל די סיבה וואס ער איז געווארן געניזיקט איז געווען וואס ער האט אנגערעצט, אויף דעם איז מען טאקע פטור, אויב זי איז געגאנגען אויף איר, ליגעדיג איז זי געליגן, איז זי געגאנגען אויף איר, זי האט איר מזיק געווען. איז מען טאקע פטור, אבער ווען זי האט איר געקלאפט אזוי און מיט די פיס נישט געגאנגען אויף איר, דעמאלט האלט איך אז חייב. רש"י.